בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ל"ח, מיר הייבן אן דף ל"ח עמוד א' אויבן ביי די משנה, איז אזוי, האמיר געזעהן די דין אז א מענטש וואס וויל ארויס גיין ווייטער פון א תחום שבת פון זיין שטוב שבת דארף ער מאכן עירובי תחומין, די זעלבע דין בעצם איז געזאגט געווארן אויכעט ביי יום טוב, יום טוב טאר א מענטש נישט ארויס גיין אינדרויסן פון תחום אן קיין עירוב תחומין. איז די משנה דא גייט דן זיין וואס איז טאמער שבת געפאלט פאר יום טוב אדער נאך יום טוב, ס'טייטש יום טוב איז אדער פרייטאג אדער זונטאג, און א מענטש דארף דאך האבן עירוב תחומין אויף ביידע, און די שאלה איז צו מען קוקט אן שבת און יום טוב ווי צוויי באזונדערע קדושות און במילא דארף מען האבן א באזונדערע עירוב פאר יעדעס איינס, אדער אפשר קוקט מען עס אן ווי איין קדושה און במילא איין עירוב איז גענוג אויף ביידע, און די זעלבע זאך וועט מען זען די משנה דן זיין וואס איז טאמער מען וויל נוצן איין עירוב פאר שבת און די צווייטע פאר יום טוב, און די אלע דינים וואס איז תלוי צו ס'איז איין קדושה אדער צוויי באזונדערע קדושה, זאגט די הייליגע משנה, רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, יום טוב הסמוך לשבת, ווען יום טוב געפאלט פאר שבת אדער נאך שבת, בין מלפניה בין מלאחריה סיי פרייטאג אדער סיי זונטאג, איז מערב אדם שני עירובין, מעג א מענטש גיין און מאכן צוויי עירובי תחומין'ס אויף ביידע זייטן פון שטאט, ואומר און ער זאגט, עירובי בראשון למזרח, ובשני למערב, די ערשטע טאג, צו דאס איז יום טוב צו שבת נישט קיין נפקא מינה, די ערשטע טאג וויל איך די מזרח'דיגע עירוב זאל זיין מיין עירוב, און די צווייטע טאג וויל איך אז די מערב'דיגע עירוב זאל זיין מיין עירוב, און היות וואס רבי אליעזר האלט אז שבת און יום טוב איז צוויי באזונדערע קדושות, קען מען דאס טון. די זעלבע זאך פארקערט בראשון למערב ובשני למזרח, פריער האט מען געזען ראשון למזרח שני למערב, יעצט זעט מען ראשון למערב שני למזרח, און די זעלבע זאך זאגט רבי אליעזר, עירובי בראשון ובשני כבני עירי, עירובי בשני ובראשון כבני עירי, א מענטש קען אויך זאגן, איך וויל די ערשטע טאג די עירוב זאל זיין א עירוב, און די צווייטע טאג וויל איך נישט קיין שום עירוב איך וויל קענען ארויס גיין פון שטאט צוויי טויזנט אמות אויף יעדע זייט, קען מען אויך אזוי טון, אדער פארקערט, די ערשטע טאג גיין ווי ער וויל, און די צווייטע טאג זאל די עירוב זיין א עירוב, א מענטש קען אפטיילן די צוויי טעג, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, חכמים האלטן אז ווען שבת און יום טוב געפאלן איינס לעבן צווייטן איז עס איין לאנגע קדושה, און ממילא זאגן די חכמים אזוי, או מערב לרוח אחת, או אינו מערב כל עיקר, אדער מאכט ער אן עירוב אויף איין זייט, למשל נאר צו מזרח זייט, און דאס אויף ביידע טעג סיי אויף שבת סיי אויף יום טוב, אדער אינגאנצן נישט, נישט דא אפטיילן איין טאג דא איין טאג דארט, און די זעלבע זאך זאגן די חכמים, או מערב לשני ימים, אדער מאכט ער די זעלבע עירוב פאר ביידע טעג פאר שבת און פאר יום טוב, או אינו מערב כל עיקר, אדער קיין שום עירוב טאר ער נישט מאכן, מען קען זיי נאר מאכן צוזאמען יעצט בעצם דאס איז א געדאפלטע לשון די ערשטע זאך וואס די חכמים זאגן איז אדער ער מאכט עס פאר איין זייט וואס טייטש ער מאכט עס נאר פאר מזרח פאר ביידע טעג סיי פאר שבת סיי פאר יום טוב און די צווייטע זאך וואס די חכמים זאגן אדער ער מאכט עס פאר ביידע טעג פאר שבת יום טוב צוזאמען אדער מאכט ער קיין שום עירוב נישט ווייטער דאס איז בעצם די זעלבע זאך איבערגע'חזר'ט נאר א צווייטע לשון די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם זאגט די משנה ווייטער כיצד יעשה, די חכמים זאגן וויאזוי זאל א מענטש טון ווען א מענטש האט די שבת יום טוב איינס לעבן צווייטן, זאגן די חכמים, מוליכו בראשון ומחשיך עליו, ער גייט, און דא רעדט זיך דווקא בציור וואס די ערשטע טאג איז יום טוב, און שבת איז דערנאך, וואס טייטש יום טוב איז פרייטאג, און אויף דעם ביי אזא ציור זאגט די משנה אז ער גייט, דאנערשטאג נאכט פאר עס קומט אריין יום טוב גייט ער צו דער פלאץ דארט וואו ער וויל אראפשטעלן דעם עירוב, און ער גייט דארט און ער ווארט ביז נאך בין השמשות ביז ס'ווערט יום טוב, ונוטלו ובא לו, און ער גייט און ער נעמט אהיים די עירוב ער זאל עס קענען נוצן מארגן נאכאמאל, און בשני, די נעקסטע טאג, שבת, ערב שבת, טייטש יום טוב נאכמיטאג, פרייטאג נאכמיטאג, מחשיך עליו גייט ער ווייטער צוריק אהין צו דער פלאץ צו די זעלבע פלאץ דווקא ווי ער האט געמאכט א עירוב נעכטן, און דארט ווארט ער אויך ביז נאך בין השמשות, נאר יעצט שבת קען ער נישט אהיים גיין, ווייל דא איז שוין דא א פראבלעם פון טראגן, און במילא ואוכלו עסט ער עס דארט אויפן פלאץ, נאכדעם וואס שבת קומט אריין עסט ער דארט די עירוב, ובא לו און ער גייט צוריק אהיים, ונמצא קומט אויס, משתכר בהליכתו, ער טוט אויף מיט דעם אז ער איז אהין געגאנגען, ווייל טאמער וואלט ווען נישט אהין געגאנגען וואלט ער נישט געקענט ארויס גיין פון שטאט פיר טויזנט אמות, האט ער אויפגעטון, און משתכר בעירובו, און די זעלבע זאך איז ער מרוויח אויך דעם, אז ער קען עסן די עירוב יעצט נאך די בין השמשות פונעם צווייטן טאג בין השמשות אין שבת קען ער עסן דעם עירוב יעצט אזוי בעצם רש"י רעדט דא אויס וואס איז ביי א ציור פארקערט וואס איז ביי א ציור אז די ערשטע טאג איז שבת און יום טוב איז זונטאג איז דא קען ער נישט פונקט אזוי טון ער קען נישט גיין ערב שבת דארט צו די פלאץ ווי ער וויל לייגן דעם עירוב אראפ לייגן דעם עירוב און נאכדעם נאכדעם עס ווערט שבת עס אהיים נעמען ווייל ער טאר דאך עס נישט טראגן און וואס טוט מען ביי אזא ציור ביי אזא ציור דארף מען טאקע איבער לאזן דארט די עירוב און שפעטער פאר עס ווערט מוצאי שבת פאר עס קומט אריין יום טוב דארף ער צוריק אהין גיין און זיכער מאכן אז די עירוב ליגט נאך דארט, און נאכדעם וואס ער זעט די עירוב איז דארט העלפט עס אוודאי, אבער ער קען עס נישט אהיים נעמען און דערווייל אויפפאסן אויף די עירוב אין שטוב. זאגט יעצט אבער על כל פנים די משנה ווייטער, אז וואס איז טאקע די סיבה אז ער דארף אהיים נעמען דעם עירוב וואס איז די אויפטו? די אויפטו איז ווייל ער דארף עס אהיים נעמען ווייל טאמער נאכל בראשון איז עירובו לראשון ואין עירובו לשני ווייל טאמער ער עט עס דארט לאזן איינער עט עס אויפעסן קומט אויס די צווייטע טאג עט די עירוב נישט זיין דארט און במילא עט ער נישט האבן קיין עירוב נישט האבן קיין עירוב וועט ער די צווייטע טאג נישט קענען טראגן אזוי זאגן די חכמים צו ר' לעזער פשט איז אז די חכמים האלטן אז שבת און יום טוב וואס געפאלן איינס לעבן דעם צווייטן האט אלעס איין קדושה, און ממילא אז ס'איז איין קדושה קען מען נישט מאכן צוויי עירובין אויף ביידע זייטן, איי אויב אזוי טאמער ס'איז איין קדושה פארוואס דארף מען סתם אזוי צוריק אהינגיין מאכן נאכאמאל די עירוב, זאל זיין איינמאל גענוג, ביסט געגאנגען האסט אהינגעלייגט די עירוב ערב יום טוב, דארפסט נישט צוריק גיין ערב שבת נאכאמאל מאכן א צווייטע עירוב ווייל ס'איז אלעס איין קדושה, און דאס טאקע זאגט אונז דא די משנה, אמר להם ר' לעזר ר' לעזר זאגט צו די חכמים, מודים אתם לי שהן שתי קדושות, פון דעם וואס איך זעה אז דו האלטסט אז דער מענטש דארף צוריק אהינגיין נאכאמאל פארן צווייטן טאג, זעה איך אז דו האלטסט אז ס'איז יא צוויי באזונדערע קדושות, ווייל ווען ס'וואלט געווען איין קדושה וואלט געהאלפן איין מאל א עירוב, דארף נישט צוריק אהינגיין, און במילא זאגט ר' לעזער מוז מען טאקע זאגן אז ס'איז צוויי קדושות, און אז ס'איז צוויי קדושות האלט ר' לעזער אז מען קען מאכן פאר יעדן טאג אן עירוב אויף א צווייטע זייט. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה, א געדאפלטע לשון פון די חכמים, וואס טייטשט מ'האמיר געזען די חכמים האלטן אז ס'איז אלעס איין קדושה, און ממילא האבן די חכמים געזאגט אדער מאכט מען ביידע עירובים אויפן זעלבן זייט, זאגט די גמרא חכמים זאגן אדער לרוח אחת, אדער מ'מאכט אינגאנצן נישט, זאגט די גמרא יעצט וואס טייטשט מ'מאכט עס נאר אויף איין זייט, לאמיר זאגן מ'מאכט עס נאר צו מזרח זייט, וואס מאכט מען נאר צו מזרח זייט? די זעלבע עירוב פון שבת און פון יום טוב מוז ביידע זיין צו מזרח זייט, פשט איז לרוח אחת מיינט לשני ימים, אויף ביידע טעג דארף מען מאכן די עירוב אויפן זעלבן זייט, אויב אזוי וואס זאגן די חכמים לשני ימים? חכמים זאגן אז מען מוז מאכן די זעלבע עירוב אויף ביידע טעג אויכעט, ביידע טעג וואס? די זעלבע זייט, מאי ניהו לרוח אחת, איז היינו קמייתא, איז ביידע די זעלבע זאך, חכמים דארפן אז ס'זאל זיין די זעלבע עירוב פאר ביידע טעג, און די זעלבע זאך זאל ביידע עירובים זיין צום זעלבן זייט, איז וואס איז לכאורה די געדאפלטע לשון? זאגט די גמרא, הכי קאמרי ליה רבנן לר' לעזער, די חכמים רעדן דא צו ר' לעזער און די גמרא איז דא מרחיב וואס איז דא געווען די שקלא וטריא? חכמים זאגן צו ר' אליעזר אזוי, אי אתה מודה שאין מערבין ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום? זאגן די חכמים צו ר' אליעזר וואס זאגסטו אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות לאמיר דיר עפעס פרעגן, ביזטו נישט מודה אז שבת ווען ס'איז שבת אליין נישט שבת יום טוב סתם א שבת, ביזט דאך אוודאי מודה אז א מענטש קען נישט מאכן אן עירוב פאר א האלבע טאג דא און א האלבע טאג דארט. קען נישט מאכן א פרייטאג צונאכטס וויל איך קענען גיין דרום און בייטאג וויל איך קענען גיין צפון מען קען נישט ס'איז אדער אדער די גאנצע די זעלבע עירוב דארף זיין אויף א גאנץ שבת אויב אזוי זאגן די חכמים אז די דין וואלט אויך געדארפט זיין אזוי ווען שבת און יום טוב געפאלן איינס לעבן צווייטן ווייל היות וואס ס'איז איין קדושה קען מען נישט מאכן צוויי עירובים אויף צוויי אנדערע וועגן נאר מען דארף מאכן די עירוב אויפן זעלבן זייט אמר להן זאגט ר' לעזער צו די חכמים אבל ס'טייטש ביסט גערעכט אז שבת קען מען נישט אפטיילן זאגן פרייטאג צונאכטס דא אבער שבת בייטאג דארט, זאגן די חכמים, אויב אזוי, כשם שאין מערבין ליום אחד חציו לדרום וחציו לצפון, כך אין מערבין לשני ימים יום אחד למזרח ויום אחד למערב, אזוי ווי פארשטייסט מ'קען נישט אפטיילן א טאג, קען מען אויך נישט אפטיילן דעם שבת און דעם יום טוב ווייל ס'אלץ איין קדושה. ורב לעזער, וואס ענטפערט רב לעזער, ניין, התם קדושה אחת, הכא שתי קדושות, דא איז איין קדושה, ס'טייטש ביים זעלבן טאג ווען ס'רעדט זיך אויף איין שבת איז פארשטייט זיך מ'קען נישט מאכן צוויי זייטן ווייל ס'איז אלץ איין קדושה אבער ס'רעדט זיך שבת און יום טוב איין טאג איז פרייטאג און איין טאג איז שבת אדער איין טאג שבת איין טאג זונטאג דאס איז צוויי באזונדערע קדושות פארדעם זאגט רבי לעזער קען מען אוודאי אפטיילן און מאכן איין עירוב פאר מזרח און איין עירוב פאר מערב קומט אויס למעשה איז שוין פארענטפערט די געדאפלטע לשון פון די חכמים פארוואס ווייל די חכמים איז מען מפרש אזוי אז די חכמים זאגן צו רבי לעזער או מערב לרוח אחת או אינו מערב כל עיקר אזוי ווי דו פארשטייסט ביי שבת אליין, אדער מאכסט אויף איין וועג צו צפון אליין און קענסט נישט אפטיילן און זאגן פרייטאג צונאכטס צפון, שבת בייטאג דרום, איז די זעלבע זאך ווען שבת און יום טוב איז איינס לעבן צווייטן איז אויך או מערב לשני ימים, אדער מאכט מען עירוב פאר ביידע טעג צוזאמען, או אינו מערב כל עיקר ווייל מ'קען זיי נישט אפטיילן ווייל ס'איז איין קדושה. זאגט אבער על כל פנים די גמרא יעצט ווייטער די שקלא וטריא, די גמרא ברענגט דא א ברייתא, די המשך פון די שקלא וטריא צווישן ר' לעזער און די חכמים, זאגט די גמרא אמר להם ר' לעזער, האט ר' לעזער געזאגט צו די חכמים, אי אתם מודים שאם עירב ברגליו ביום ראשון מערב ברגליו ביום שני, ביסטו דען נישט מודה וואס דו אליין האסט געזאגט און די טענה בעצם זעט מען וואס רבי אליעזר זאגט צו די חכמים אין די משנה, ביסט דאך אליין מודה אז ווען יום טוב געפאלט פרייטאג אדער פארקערט ווען יום טוב איז זונטאג איז די דין איז אז מען דארף מאכן צוויי באזונדערע עירובים אזוי ווי מען האט געזען די משנה חכמים אליין זאגן מען דארף אהינגיין מען דארף איבערנעכטיגן די צווייטע טאג אויך, און די זעלבע זאך, נאכל עירובו ביום ראשון אינו יוצא עליו ביום שני, עטס אליין זאגטס אז טאמער איינער האט אויפגעגעסן די עירוב די ערשטע טאג, איז די צווייטע טאג טאר מען מער נישט טראגן, און ממילא זע איך פון דעם אז עטס זענטס אויך מודה ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות זיי מיר מסביר וואס עטס האלטס, פארוואס האלט עטס אז מ'קען נישט מאכן אויף צוויי אנדערע וועגן? אמרו לו, זאגן די חכמים, אבל, ביסט גערעכט אוודאי זענען אונז מודה אז מ'דארף מאכן א באזונדער עירוב פאר ביידע טעג, אויב אזוי, זאגט ר' לעזער, הא לאיי, שתי קדושות הן, איז דאך א ראיה אז ס'איז צוויי קדושות, און אז ס'איז צוויי קדושות וואס קען מען נישט מאכן אויף צוויי אנדערע זייטן אויכעט? זאגט די גמרא ורבנן, ווייל די חכמים האלטן ספוקי מספקא להו והכא לחומרא והכא לחומרא, נישט פשט אז די חכמים האבן געזאגט מיט א זיכערקייט אז ס'איז איין קדושה, חכמים האבן א ספק, ס'קען זיין אז ס'איז איין קדושה, ס'קען טאקע זיין ס'איז צוויי קדושות, און ממילא אלעמאל איז מען מחמיר על הצד אז ס'איז איין קדושה, פארדעם טאר מען נישט מאכן באזונדערע עירובים אויף צוויי אנדערע וועגן נאר אלעס דארף זיין צום זעלבן וועג אדער צו מזרח אדער צו מערב אדער צו דרום אדער צפון מ'קען עס נישט אפטיילן, און על הצד אז ס'איז צוויי קדושות, קען מען נישט מאכן איין עירוב פאר ביידע טעג, און ממילא דארף מען נאכאמאל אהינגיין פארן צווייטן טאג אראפשטעלן דארט דעם עירוב. זאגן זיי ווייטער, אמרו לו לר' אליעזר האבן חכמים געזאגט צו ר' אליעזר אי אתה מודה שאין מערבין בתחילה מיום טוב לשבת, זענט עטס דען נישט מודה אז ביי א ציור טאקע וואס יום טוב איז פרייטאג און מען מאכט אן עירוב, אין די משנה האבן מיר געזען ביי א ציור וואס מען מאכט אן עירוב סיי פאר יום טוב און סיי פאר שבת, אבער זאגן די חכמים צו ר' אליעזר וואס איז טאמער איינער האט פארגעסן, ער האט נישט געמאכט קיין עירוב יום טוב. מ'האלט יעצט יום טוב, יום טוב איז פרייטאג, פרייטאג נאכמיטאג דערמאנט ער זיך, כ'האב נישט געמאכט קיין עירוב נעכטן, ווייסטו וואס? לאמיך מאכן עירוב אויף שבת, זענט עטס אוודאי מודה אז מ'טאר נישט, אמר להן אבל, זאגן זיי יא ביסט גערעכט מ'טאר טאקע נישט, זאגן די חכמים אויב אזוי, הא לאיי, קדושה אחת היא, זעהן מיר פון דעם אז ס'איז אלץ איין קדושה, ווייל טאמער ס'איז טאקע צוויי באזונדערע קדושות, איז פארוואס דארף איך מאכן אן עירוב פאר די ערשטע טאג, און נאכדעם איבערנוצן פאר די צווייטע טאג, אדער אפילו לשיטתכם, אז מען מאכט עירוב פאר די ערשטע טאג און מען מאכט א צווייטע עירוב פאר די צווייטע טאג, איין טאג צו מזרח איין טאג צו מערב, פארוואס? וואס איז טאמער איינער פארגעסט אינגאנצן צו מאכן די ערשטע טאג א עירוב, זאל ער לפחות קענען גיין יעצט יום טוב נאכמיטאג מאכן עירוב פאר שבת, פארוואס קען מען דאס נישט טון זאגן די חכמים, איז א ראיה, ווייל ס'איז אלץ איין קדושה, און האסט עס נישט געמאכט אנפאנג קענסטו יעצט עס נישט טון, זאגט די גמרא ור' אליעזר, וואס האלט טאקע ר' לעזער? ר' לעזער האלט ס'איז צוויי קדושות. פארוואס האלט ר' לעזער אז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען דאס מאכן איז טאמער מ'גרייט צו ביידע פון פאר שבת און פון פאר יום טוב דעמאלטס קען מען עס מאכן, אבער נישט פשט אז יום טוב נאכמיטאג קען מען זיך אויפוועקן. זאגט ר' לעזער ווייסטו פארוואס ווייל התם משום הכנה, ס'דא א איסור צו מאכן הכנה, ס'טייטש מ'טאר נישט צוגרייטן פון יום טוב אויף שבת. מען טאר נישט צוגרייטן פון שבת אויף יום טוב, מען מעג נאר צוגרייטן פון די וואכן אויף יום טוב ווי מען וועט באלד זען, און ממילא זאגט רבי אליעזר, טאמער ס'איז דא דא א איד וואס האט אינגאנצן נישט צוגעגרייט די ברויט צו מאכן מיט דעם א עירוב, קען ער נישט יעצט נעמען א ברויט און דאס צוגרייטן אלס עירוב, ווייל דאס איז הכנה, ס'איז א איסור צו מאכן הכנה, מה שאין כן טאמער די איד האט צוגעגרייט די ביידע ברויטן פון פאר יום טוב צו פון פאר שבת, דעמאלטס איז נישט קיין פראבלעם צו גיין יום טוב נאכמיטאג צו די פלאץ ווי ער וויל איבערנעכטיגן שבת צו די פלאץ ווי ער וויל קונה שביתה זיין און דארט אראפלייגן די עירוב פארוואס? ס'איז דאך אויך בעצם הכנה נאר ווייל דארט איז אנדערש ס'איז אנדערש אראפלייגן א עירוב ביי א פלאץ ווי צוגרייטן א ברויט פאר אן עירוב פארוואס ווייל לאמיר טראכטן ווען איז די עירוב קונה שביתה ברגע וואס די צווייטע טאג קומט אריין למשל די צווייטע טאג איז שבת איז די עירוב קונה שביתה ברגע עס ווערט שבת, פשט דא איז נישט מכין מיום טוב לשבת, ווייל ווען געשענט בפועל די עירוב, שבת אליין, נישט פארדעם, בין השמשות דארף עס זיין דארט, אבער בפועל ממש די קנין שביתה איז שבת אליין, איז דאס הייסט נישט קיין הכנה, אבער פון דעסטוועגן זאגט ר' אליעזר יעצט זאל א מענטש גיין וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב די ערשטע טאג, און צוגרייטן א ברויט יעצט פארן צווייטן טאג, דאס איז אוודאי הכנה און דאס לאז איך אים נישט טון, אבער אוודאי איז עס צוויי באזונדערע קדושות און נישט דאס איז די טעם אז מען טאר עס נישט טון נישט ווייל ס'איז איין קדושה ס'איז צוויי אנדערע קדושות זאגט יעצט די גמרא ווייטער תני רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא רעדט זיך אויכעט אז יום טוב געפאלט פרייטאג זאגט די ברייתא עירב ברגליו ביום ראשון מערב ברגליו ביום שני ס'דא צוויי וועגן צו מאכן עירובי תחומין אדער מיט עסן אזוי ווי מ'האט געזען ביז יעצט מזון שתי סעודות אדער דא מערב ברגליו מערב ברגליו איז טייטש א מענטש גייט אהין צו די פלאץ ווי ער וויל קונה שביתה זיין ער שטייט דארט און זיצט דארט א גאנץ בין השמשות דעמאלטס איז אויך קונה שביתה אויפן פלאץ און מוזט נישט מאכן מיט עסן, און דאס זאגט דא די ברייתא אז טאמער ער האט עס געטון פארן ערשטן טאג, טוט ער עס אויכעט פארן צווייטן טאג, ס'טייטש ער דארף באזונדער נאכאמאל גיין מערב זיין פארן צווייטן טאג פאר שבת, ס'איז נישט גענוג דאס ער האט קונה שביתה געווען דארט ערב יום טוב, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, נאכל עירובו ביום ראשון, אינו יוצא עליו ביום שני, טאמער מ'האט אויפגעגעסן זיין עירוב די ערשטע טאג, ס'טייטש יום טוב האט ער אראפגעלייגט דארט די עירוב ערב יום טוב, און מ'האט אויפגעגעסן זיין עירוב, קען ער נישט יעצט שבת נאכאמאל מאכן אן עירוב, נאר ס'איז דערנאך, און די זעלבע זאך, שבת וועט ער נישט קענען ארויסגיין חוץ לתחום, ווייל ס'איז נישט דא יעצט קיין עירוב. דברי רבי, אזוי האלט רבי. רבי האלט אז שבת און יום טוב איז צוויי באזונדערע קדושות, נישט מספק נאר מתורת וודאי ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און ממילא אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, זאגט רבי מיט א קלארקייט אז טאמער מען האט אויפגעגעסן די עירוב די ערשטע טאג איז די צווייטע טאג עסטו נישט קענען טאקע טראגן און די זעלבע זאך ביסט געגאנגען האסט געמאכט א עירוב פארן ערשטן טאג דארפסט נאכאמאל מאכן א עירוב פאר דעם צווייטן טאג רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך און רבי יהודה זאגט הרי זה חמר גמל טאמער מען האט אויפגעגעסן זיין עירוב נאך די ערשטע טאג און די עירוב איז שוין נישט קיים בעולם דעם צווייטן טאג דעמאלטס איז די ענין זיין אזוי ווי א חמר גמל וואס מען האט שוין געזען ס'טייטש דער איד בלייבט שטעקן. פון איין זייט זאגט מען אז אפשר איז זיין עירוב אן עירוב, און אז זיין עירוב איז אן עירוב טאר ער נישט ארויסגיין פון שטאט צו די אנדערע זייט ער מעג נאר גיין צו די זייט פון די עירוב, און די זעלבע זאך קען זיין אבער די עירוב איז נישט קיין עירוב, און אז די עירוב איז נישט קיין עירוב איז ער קונה שביתה אין שטאט, און במילא טאמער איז קונה שביתה געווען אין שטאט טאר ער נישט גיין ווייטער פונעם עירוב, ער מעג זיך ער מעג נאר גיין ביז צום עירוב ער מעג נאר גיין צוויי טויזנט אמות, און במילא ביי אזא ציור בלייבט ער שטעקן אינצווישן ער מעג נאר גיין דעם טאג מעג ער נאר גיין צווישן זיין שטאט און דעם עירוב ער טאר נישט ארויסגיין לא לכאן ולא לכאן איז מחמיר אלע חומרות, פארוואס? ווייל רבי יהודה האלט אזוי ווי די חכמים פון אונזער משנה, אז דאס איז בעצם א ספק, און במילא היות ס'איז א ספק צו ס'איז איין קדושה צו ס'איז צוויי קדושות, און דער איד האט נאר געהאט אן עירוב די ערשטע טאג און נישט די צווייטע טאג, איז על הצד אז ס'איז איין קדושה, האט עס אוודאי געהאלפן די עירוב, און פאר דעם דארף מען מחמיר זיין, און ער טאר נישט ארויסגיין פון שטאט די אנדערע וועג, אבער פון די צווייטע זייט, אפשר איז עס צוויי קדושות, און אז ס'איז צוויי קדושות, איז די ערשטע טאג איז געווען א עירוב די צווייטע נישט, און במילא די צווייטע טאג האט ער אינגאנצן נישט קיין עירוב, איז טאר ער טאקע נישט גיין ווייטער נאכן עירוב, ער מעג נאר גיין צווישן דעם שטאט און דעם עירוב. רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים, סיי רבי שמעון בן גמליאל און סיי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה זאגן, זיי זאגן א אנדערע שיטה וואס מען האט נישט געזען ביז יעצט, זיי זאגן מיט א קלארקייט אז די ביידע טעג סיי שבת און סיי יום טוב איז איין קדושה, נישט מסופק, נאר ס'איז איין קדושה, און במילא עירב ברגליו בראשון, אין מערב ברגליו בשני. טאמער האט געמאכט אן עירוב די ערשטע טאג דארף ער אינגאנצן נישט איבערמאכן אן עירוב דעם צווייטן טאג ווייל ס'איז ממש איין קדושה, די זעלבע זאך נאכל עירובו ביום ראשון, יוצא עליו בשני, טאמער מ'האט אים אויפגעגעסן די עירוב נאך די ערשטע טאג, איז נישט קיין נפקא מינה, ס'העלפט אויך אויפן צווייטן טאג ווייל ס'איז אלץ איין קדושה. זאגט די גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, הלכה כארבעה זקנים הללו, ואליבא דרבי אליעזר, וואס טייטש ביז יעצט, וואסערע שיטות האבן מיר געזעהן דא אין דעם ברייתא? קודם האבן מיר געזעהן די שיטה פון רבי, וואס רבי האלט מיט א קלארקייט אז די דין איז אז סיי שבת סיי יום טוב איז צוויי באזונדערע קדושות, וואס דאס איז בעצם די שיטה פון רבי אליעזר פון אונזער משנה. חוץ פון דעם האבן מיר געזעהן די שיטה פון רבי יהודה, וואס רבי יהודה זאגט הרי זה חמר גמל, פארוואס? ווייל רבי יהודה האלט, כשיטת חכמים פון אונזער משנה, אז מען זאגט אלעמאל לחומרא, און במילא ביי א ציור וואס מען האט אויפגעגעסן די עירוב נאכן ערשטן טאג, איז דא דא א ספק צו ס'איז איין קדושה צו צוויי קדושות, שפעטער האבן מיר געזען די שיטה פון ר' שמעון בן גמליאל ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה וואס זיי זאגן א גאנצע נייע שיטה אז שבת און יום טוב איז קלאר איין קדושה און מילא דארף מען זיך אינגאנצן נישט זארגן טאמער מ'האט פארלוירן דעם עירוב נאכן ערשטן טאג, איז רב גייט יעצט ברענגען נאך תנאים וואס האלטן כשיטת ר' אליעזר ביי אונזער משנה, און די זעלבע זאך כשיטת רבי פון דער ברייתא, אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות דאמר שתי קדושות הן, ואלו הן ארבעה זקנים, די פיר תנאים האבן אויך געהאלטן אזוי, ר' שמעון בן גמליאל, ר' ישמעאל ב"ר יוחנן בן ברוקה, ר' אלעזר ב"ר שמעון, ור' יוסי בר יהודה סתימתאה, און אויך ר' יוסי בר יהודה סתימתאה איז טייטש פון א סתם משנה, רבי ברענגט אסאך מאל אראפ א סתם משנה וואס אסאך מאל מיינט עס ר' יוסי בר יהודה, ואיכא דאמרי איז נאר זאגן אז חד מינייהו ר' אלעזר, ומפיק רבי יוסי בר יהודה סתימתאה, אז נישט די פערדע איז רבי יוסי בר יהודה סתימתאה, נאר די פערדע, דאס איז ר' אלעזר, ר' אלעזר בן שמוע. על כל פנים, פרעגט יעצט די גמרא, אויף דאס וואס רב האט יעצט געזאגט, אז די הלכה איז ווי די פיר זקנים וואס די פיר זקנים האלטן ווי ר' אליעזר, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, והא ר' שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, איפכא שמעינן להו, מ'האט דאך יעצט געזען אין די ברייתא די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל און רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס האבן זיי געזאגט אין די ברייתא? זיי האבן געזאגט אז ס'איז קלאר איין קדושה, און ממילא אז ס'איז קלאר איין קדושה, דארף מען נישט איבערמאכן אן עירוב טאמער מ'האט אויפגעגעסן דעם עירוב נאכן ערשטן טאג ווייל אלעס איז איין קדושה, איז וויאזוי זאגסטו מיר פלוצלינג אז זיי האלטן ווי רבי לעזער אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות? זאגט די גמרא איפוך, מ'דארף טאקע צוריקדרייען די ברייתא. מען קען נישט לערנען אזוי ווי אונז האבן געזען אין די ברייתא אז ר' שמעון בן גמליאל און ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האלטן ס'אלץ איין טאג ס'איין קדושה ניין נאר וואס דען אזוי ווי רב האט געזאגט זיי האלטן אז ס'איז צוויי קדושות כשיטת ר' לעזער זאגט די גמרא אי הכי אויב אזוי לויט ווי דו זאגסט מיר יעצט אז ר' שמעון בן גמליאל און ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה ביידע האלטן אז שבת און יום טוב איז צוויי באזונדערע קדושות, קומט אויס, היינו רבי, דאס איז דאך ממש די ווערטער פון רבי, די ברייתא האט זיך אנגעהויבן מיט די שיטה פון רבי, אז רבי האלט ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, און וויאזוי קענסטו מיר אזוי ענטפערן? זאגט די גמרא אימא, וכן אמר רבי שמעון בן גמליאל, מען דארף טאקע גורס זיין אין די ברייתא, נישט רבי שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים, כאילו ס'איז א נייע שיטה, ניין! וכן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וכן אמר רבי שמעון בן גמליאל איז טאקע א המשך פון רבי, זאגט די גמרא וליחשוב נמי רבי, שוין, האסט מיר פארענטפערט די ברייתא אלץ פיין וואויל, אז בעצם, ר' שמעון בן גמליאל, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, זיי האלטן טאקע ווי רבי, וואס אלע צוזאמען האלטן כשיטת ר' לעזער אין אונזער משנה, אז יום טוב און שבת איז צוויי באזונדערע קדושות. אבער סתם אזוי פרעגט די גמרא, וליחשוב נמי רבי, רב האט דאך אויסגערעכנט דא א שורה פון פיר תנאים וואס האלטן ווי ר' לעזער פון אונזער משנה, רעכן דאך אויך אריין רבי, רבי האלט אויך כשיטת ר' לעזער אין אונזער משנה, זאגט די גמרא, רבי תני לה ולא סבר לה, ניין, רבי האלט נישט ווי ר' לעזער אין אונזער משנה, רבי האט סך הכל נאכגעזאגט די שיטה אין די ברייתא אבער רבי אליין האלט אוודאי ס'איז יא איין קדושה, פרעגט אבער די גמרא, רבנן נמי תנו לה ולא סברי לה, פארשטיי נישט, וואס האט רב געזאגט אז די הלכה איז ווי די פיר תנאים, פארוואס האט ער נישט אריינגערעכנט רבי, ווייל רבי אליין האלט נישט אזוי, און ווער זאגט די פיר תנאים האלטן יא אזוי, קען זיין זיי האבן אויך אלץ נאכגעזאגט, זאגט גמרא ניין, רב גמרא גמיר לה, רב האט געהאט בקבלה פון זיין רעבעס אז די פיר תנאים האלטן טאקע אזוי אז זיי האלטן ווי רבי אליעזר אין אונזער משנה אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, זאגט יעצט אבער די גמרא כי נח נפשיה דרב הונא ווען רב הונא איז אוועק עייל רב חסדא למירמא דרב אדרב, האט רב חסדא א סתירה געפרעגט א קשיא געפרעגט אין בית מדרש א סתירה פון רב אויף רב, זאגט ער מי אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דרבי אליעזר, קען זיין אז רב האט געזאגט די הלכה איז ווי די פיר זקנים כשיטת רבי לעזער דאמר שתי קדושות און אז ס'איז צוויי באזונדערע קדושות קען זיין אזא זאך והא איתמר מ'האט דאך געלערנט שבת ויום טוב רב אמר נולדה בזה אסורה בזה רב זאגט אז טאמער ס'איז געבוירן געווארן אן איי שבת וואס שבת איז ערב יום טוב אדער פארקערט טאמער ס'איז געבוירן געווארן אן איי יום טוב וואס יום טוב איז ערב שבת טאר מען נישט נוצן דעם איי דעם צווייטן טאג וואס טייטש נישט נאר מ'טאר נישט נוצן דעם איי די טאג וואס ס'איז געבוירן געווארן נאר די צווייטע טאג אויך נישט, פארוואס טאמער ס'איז צוויי באזונדערע קדושות, ווי איז שייך צו אסר'ן די איי פון איין טאג אויפן צווייטן טאג, טאמער ס'איז איין קדושה פארשטיי איך, ס'איז דא א איסור פון נולד, אז מ'טאר נישט די ערשטע טאג, ס'איז איין קדושה טאר מען אויך נישט די צווייטע טאג, אבער טאמער ס'איז צוויי באזונדערע קדושות וואלט מען יא געדארפט מעגן, איז א סתירה פון רב אויף רב, אמר רבה, זאגט רבה ניין, התם משום הכנה, דארט איז דא א פראבלעם פון הכנה, אפילו ס'איז טאקע צוויי באזונדערע קדושות, אבער מ'טאר נישט צוגרייטן פון איין טאג אויפן צווייטן טאג, און צוגרייטן מיינט נישט דווקא אז א מענטש גרייט צו מיט די הענט, נאר ווען א ביעא, אן איי איז געבוירן געווארן, און ס'איז געבוירן געווארן ערב שבת, וואס ערב שבת איז יום טוב, פרייטאג איז יום טוב, טאר מען עס נישט נוצן שבת, פארוואס? ווייל דאס הייסט אויך הכנה, און במילא דאס איז די סיבה פארוואס מען טאר עס נישט נוצן, און נישט ווייל ס'איז אלץ איין קדושה. ווי זעט מען ס'איז דא א פראבלעם פון הכנה, זאגט די גמרא דתניא געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק והיה ביום השישי והכינו, לערנט מען פון דעם, חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, מען מעג נאר צוגרייטן פון די וואכן טאג אויף שבת, פון א וואכן טאג אויף יום טוב, אבער ואין יום טוב מכין לשבת ואין שבת מכינה ליום טוב, מען טאר נישט מאכן קיין הכנה פון יום טוב אויף שבת אדער פון שבת אויף יום טוב, זאגט אונז די גמרא, אמר ליה אביי, פרעגט אביי צו רבה אזוי, מען טאר נישט מאכן קיין הכנה, אלא הא דתנן, דאס וואס מען האט געזען ביי אונזער משנה, די משנה זאגט כיצד הוא עושה, ווען ערב שבת איז יום טוב, וויאזוי זאל די מענטש טון, מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני ומחשיך עליו ואוכלו ובא לו אז ער זאל נעמען דעם עירוב ערב יום טוב אהין איבערנעכטיגן שפעטער אהיימטראגן די עירוב שפעטער ווען ס'קומט שבת נאכאמאל צוריק אהינטראגן די עירוב און עס אויפעסן אויב אזוי הא קא מכין מיום טוב לשבת וויאזוי לאזט מען פארן מענטש גיין מיט דעם עירוב יום טוב נאכמיטאג דאס צוצוגרייטן אויף שבת ס'דאך הכנה און אז ס'איז הכנה, טאר דאך דער מענטש דאס נישט טון. זאגט די גמרא, אמר ליה רבה, ענטפערט רבה, מי סברת סוף היום קונה עירוב, תחילת היום קונה עירוב, ושבת מכינה לעצמה, זאגט רבה דאס הייסט נישט קיין הכנה, פארוואס? ווייל ווען איז די עירוב קונה? סוף בין השמשות, ווען שבת קומט אריין, נישט אנפאנג בין השמשות, דהיינו טאמער די עירוב וואלט קונה געווען אנפאנג בין השמשות, דעמאלטס וואלט איך טאקע געזאגט אז דו גייסט, דו טראגסט דעם עירוב אהין, דו ווילסט קונה זיין דעם עירוב, ווען איז עס קונה, ווען ביסטו קונה שביתה ערב שבת ווען ס'איז נאכנישט שבת יום טוב נאכמיטאג, דאס איז טאקע א געהעריגע הכנה, אבער אליבא דאמת זאגט רבה איז נישט אזוי, ווען איז די עירוב קונה שביתה, ס'איז נאר קונה שביתה נאכדעם וואס ס'איז שבת די ערשטע סעקונדע פון שבת, און מילא פארדעם דאס הייסט נישט קיין הכנה, און דו האסט נישט צוגעגרייט פון יום טוב אויף שבת, שבת אליין האט עס קונה שביתה געווען, און מילא שבת אליין מעג מען דאך אוודאי צוגרייטן אויף דער שבת, און מילא נישט דא קיין פראבלעם פון קיין הכנה. פרעגט די גמרא אלא מעתה, טאמער דו ביסט גערעכט אז ווען איז די עירוב קונה? נאר סוף בין השמשות, אויב אזוי יערבו בלגין, זאל מען קענען מאכן אן עירוב בלגין, וואס אונז האבן שוין געזעהן דף ל"ו אז וואס איז די דין ביי לגין, לגין דאס איז א כלי וואס איז טמא געווארן, און אין דעם ליגט מעשר ראשון פון א לוי, וואס אין די מעשר ראשון ליגט דאך אויך אויסגעמישט תרומת מעשר, און די דין איז האבן מיר געזעהן אז די לוי קען זאגן אז ביינאכט ווען די כלי גייט טהור ווערן ווייל מען האט שוין גע'טובל'ט מען דארף ווארטן אויף הערב שמש, דעמאלטס זאל די תרומת מעשר נפרש ווערן, ס'טייטש דעמאלטס זאל עס קריגן א דין פון תרומת מעשר, און אזוי ווערט עס אויס טבל, אבער מ'האט מיר געזען אז אן עירוב טאר מען נישט מאכן אזוי, וואס טייטש דער לוי קען נישט זאגן אז היינט נאכט ווען די תרומת מעשר איז חל דעמאלטס זאל זיין אן עירוב, טייטש ווילאנג ס'איז טבל קען מען דאך עס נישט נוצן אלס עירוב, היינט נאכט ווען ס'וועט ווערן אויס טבל ווייל די תרומת מעשר עט נפרש ווערן פון דעם, איז היינט נאכט זאל עס ווערן אן עירוב, דאס העלפט נישט, פארוואס פרעגט די גמרא, טאמער דו זאגסט מיר אז תחילת היום קונה עירוב, ווען איז די קנין שביתה? אנפאנג שבת, נו שוין, אנפאנג שבת איז דאך עס מער נישט קיין טבל, פארוואס זאל עס נישט זיין קיין עירוב? ענטפערט די גמרא, ענטפערט רבה, בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא, ניין דארט איז אנדערש, ס'טייטש אפילו אין הכי נמי, שבת אליין געשענט די קנין שביתה, אבער ס'דארף זיין א סעודה הראויה מבעוד יום, מ'דארף עס לפחות קענען עסן פאר א סעקונדע לפחות פאר שבת דארפסט קענען עסן, און דא איז קיינמאל נישט געווען די סעקונדע, און פארדעם איז דארט נישט קיין עירוב. אבער קען אוודאי זיין אז תחילת היום קונה עירוב אז די קנין שביתה געשענט נאר נאך שבת קומט אריין, זאגט די גמרא אבער אלא הא דתנן דאס מען האט געלערנט אין א משנה, ביי אונזער משנה, רבי אליעזר אומר יום טוב הסמוך לשבת בין מלפניה ובין מלאחריה מערב אדם שני עירובין, אז רבי אליעזר האלט דאך אז ווען יום טוב איז פאר שבת, קען א מענטש מאכן צוויי עירובין ווייל ס'איז צוויי אנדערע קדושות? פשט ער קען מאכן א עירוב צו מזרח זייט און ער קען מאכן אן עירוב צו מערב זייט, פרעגט די גמרא אויב ס'איז אמת אז ס'דארף זיין א סעודה הראויה מבעוד יום, איז לאמיר זאגן די ערשטע טאג אויף יום טוב האט ער געמאכט די עירוב צו מזרח זייט, ס'טייטש צוויי טויזנט אמות ארויס פון שטאט צו מזרח זייט, און פאר שבת פאר די צווייטע טאג האט ער געשטעלט אן עירוב צוויי טויזנט אמות צו מערב זייט. יעצט, די ערשטע טאג פיין ס'א גוטע עירוב, אבער וואס איז מיטן צווייטן טאג? די צווייטע טאג ווען די עירוב איז קונה שביתה, קען די איד נישט יעצט גיין צו זיין עירוב עס עסן, פארוואס? ווייל ווען זאל ער גיין? ס'איז נישט דא קיין סעודה הראויה מבעוד יום, ווייל דער גאנצער ערשטער טאג קען ער דאך נאר ארויסגיין פון שטאט צו די מזרח זייט, צו די מערב זייט קען ער נישט ארויסגיין קיין איין מעטער נישט, פארוואס ווייל ער האט דאך געלייגט די עירוב צוויי טויזנט אמות אוועק צו מזרח זייט, דאס איז זיין מקום שביתה, און מילא קען ער נישט אנקומען ערב דעם צווייטן טאג צו זיין עירוב, און ממילא איז נישט קיין סעודה הראויה מבעוד יום ובעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא, זאגט די גמרא, ענפערט רבה, מי סברת דמנח ליה בסוף אלפים אמה לכאן ובסוף אלפים אמה לכאן? ווער זאגט דיך אז די משנה רעדט זיך אז מען לייגט די עירובי תחומין צוויי טויזנט אמות אוועק אין מזרח זייט און צוויי טויזנט אמות אוועק אין מערב זייט לא זאגט רבה נאר וואס דען דמנח ליה בסוף אלף אמה לכאן ובסוף אלף אמה לכאן די משנה רעדט זיך טאקע אז די שטאט איז אינדערמיטן און דער איד לייגט פארן ערשטן טאג אן עירוב טויזנט אמות אוועק אויף מזרח זייט נישט צוויי טויזנט אמות דער איד דארף נאר גיין דריי טויזנט אמות און במילא דארף ער נישט די גאנצע ער דארף נישט לייגן די עירוב צוויי טויזנט אמות אוועק ער זאל קענען גיין פֿיר טויזנט, ווייל אז מען לייגט א עירוב צוויי טויזנט אמות אינדרויסן פון שטאט צו מזרח זייט, קען ער דאך ארויסגיין פון שטאט פֿיר טויזנט אמות ער דארף נישט אנקומען פֿיר, דריי איז אים גענוג, און ממילא לייגט ער טויזנט אמות ארויס מזרח זייט איין עירוב, און טויזנט אמות ארויס מערב זייט דעם צווייטן עירוב, קומט אויס די ערשטע עירוב איז אוועקגעריקט פונעם צווייטן עירוב פונקט מיט צוויי טויזנט אמות, קומט אויס אז אפילו די ערשטע טאג קען ער צוקומען צו דעם עירוב פונעם צווייטן טאג, און פאר דעם איז עס א סעודה הראויה מבעוד יום, און פאר דעם איז די עירוב א גוטע עירוב. פרעגט אבער די גמרא, אלא הא דאמר רב יהודה, אויב אזוי זיי מיר מסביר דאס וואס רב יהודה האט געזאגט, עירב ברגליו יום ראשון, מערב ברגליו יום שני, אז טאמער א מענטש האט געמאכט אן עירוב ברגליו, עירוב ברגליו האט מען געשמועסט דא צוויי וועגן א מענטש קען קונה שביתה זיין, אדער ער אליין גייט אהין אדער ער שטעלט אהין מזון שתי סעודות, איז אויף דעם זאגט רב יהודה אז טאמער ער האט ער איז אליין געגאנגען דעם ערשטן טאג ער האט זיך אליין אהין געשטעלט איז די צווייטע טאג דארף ער אויך גיין קונה שביתה זיין און מאכן אן עירוב, ווייטער עירב בפת ביום הראשון, טאמער ער האט מערב געווען מיט ברויט דעמאלטס מערב בפת ביום שני, איז ער אויך די צווייטע טאג מערב מיטן ברויט, און אויף דעם פרעגט די גמרא, הא קא מכין מיום טוב לשבת, דאס הייסט דאך א הכנה, פארוואס וואס איז די קשיא, די קשיא איז נישט אויף די ברויט, די ברויט הייסט נישט קיין הכנה האט מען שוין געזען, ווייל ער האט שוין געמאכט די ברויט אן עירוב פון פאר יום טוב פון פאר שבת, ער האט געמאכט ביידע ברויטן אן עירוב, און במילא די ברויט איז קלאר אז דאס הייסט נישט מכין, דאס וואס ס'איז קונה שביתה דאס הייסט אויך נישט מכין, פארוואס? ווייל ווען איז עס קונה שביתה האט מען געזען? תחילת היום, שבת אליין, און ממילא דאס איז נישט מכין, די שאלה נאר איז לגבי די עירוב ברגליו, ווען א מענטש אליין גייט קונה שביתה זיין, איז וויאזוי איז מען קונה שביתה? מען גייט צו א פלאץ, און מען זאגט שביתתי במקומי איך וויל דא קונה שביתה זיין, קומט אויס דער איד לאמיר זאגן ס'איז געווען יום טוב פרייטאג און שבת איז געקומען דערנאך איז די ערשטע טאג פון פארשטייט זיך פאר יום טוב דהיינו דאנערשטאג פארנאכטס איז ער געגאנגען ער האט קונה שביתה געווען צוויי טויזנט אמות אינדרויסן פון שטאט יעצט די צווייטע טאג דו גייסט יעצט ארויס און דו ווילסט נאכאמאל זיך שטעלן דארט זאגן שביתתי במקומי, דא קענסטו מיר נישט זאגן תחילת היום קונה אז ס'וועט געשען שבת, ער דארף דאך עס זאגן אביסל פאר שבת, און ממילא ברגע וואס ער זאגט שביתתי במקומי איז ער א מכין מיום טוב לשבת, וויאזוי קען ער דאס טון? אמר ליה, ענפערט רבה, מי סברת דאזיל ואמר מידי, דאזיל ושתיק ויתיב, ער זאגט טאקע גארנישט, ער גייט פשוט אהין, און ווען ער איז שטיל טוט ער אויך אויף מען קען קונה שביתה זיין שטילערהייט אויכעט, זאגט די גמרא, לכאורה דער דין אז מען קען קונה שביתה זיין שטילערהייט איז כמאן, ווי וועלכע שיטה איז דאס? כרבי יוחנן בן נורי דאמר חפצי הפקר קונה שביתה, דאס גייט לכאורה כשיטת רבי יוחנן בן נורי, וואס מען זעט דא א מחלוקת רבי יוחנן בן נורי און די חכמים, טאמער איינער איז איינגעשלאפן אויף א פלאץ, צו ער האט קונה שביתה געווען דארט צו נישט, צו מען דארף האבן א כוונה א דעת, צו מיטן שלאפן אליין איז מען אויך קונה שביתה, איז רבי יוחנן בן נורי זאגט מען איז קונה שביתה אפילו ווען מען שלאפט, חכמים זאגן ניין, מען איז נישט קונה שביתה מיטן שלאפן, יעצט לויט רבי יוחנן בן נורי די גמרא זאגט דארט אז ס'איז תלוי אין א מחלוקת צו חפצי הפקר קונה שביתה צו נישט, פארוואס? ווייל חפצי הפקר, ס'טייטש די מענטשן די חפצים פון א זאך, איז אויך קונה שביתה דארט ווי די מענטש איז קונה שביתה. און במילא, וואס איז טאמער איז דא אבער א חפץ וואס איז הפקר? איז די חפץ פון הפקר קונה שביתה? ס'באלאנגט דאך נישט צו קיינעם. יעדע חפץ איז קונה שביתה דארט ווי זיין באלעבאס איז. אבער די חפץ איז הפקר. זאגט די גמרא רבי יוחנן בן נורי האלט אז די חפץ פון הפקר איז אויך קונה שביתה ווייל מ'דארף נישט האבן קיין דעת. און במילא וויל די גמרא זאגן דא אויך, דאס וואס רבה זאגט אז מ'קען קונה שביתה זיין שטילערהייט, איז ווייל מ'דארף נישט קיין דעת. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבנן, מען קען זאגן ס'גייט אויך כשיטת חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוחנן בן נורי, נאר וואס דען, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן בן נורי אלא בישן, ווען איינער איז איינגעשלאפן איז דא א מחלוקת, פארוואס? דלא מצי אמר, ווייל ער קען גארנישט זאגן, ער האט טאקע נישט קיין דעת, אבל בניעור, איינער וואס איז אויף דאי בעי למימר מצי אמר וואס וואלט געקענט זאגן שביתתי במקומי, נאר ער זאגט נישט, איז אף על גב דלא אמר כמאן דאמר דמי, קען זיין די חכמים זענען אויך מודה, אז אפילו ער רעדט נישט,

לא יהלך אדם לסוף שדהו לידע מה היא צריכה, כיוצא בו לא יטייל אדם על פתח מדינה כדי שיכנס למרחץ מיד, הדר ביה. ס'טייטש טאמער רבה וואלט געהערט די ברייתא, וואס אין די ברייתא שטייט דא אז א מענטש טאר נישט גיין שבת פאר ס'ווערט מוצאי שבת צום אריינגאנג פון שטאט וואס דארט איז דא א בית מרחץ און ער ווארט דארט זאל ווערן מוצאי שבת כדי ער זאל קענען גיין אין בית מרחץ, מ'טאר דאס נישט טון, די זעלבע זאך טאר מען נישט גיין צו א פעלד זען וואס מען דארף באארבעטן מיטן פעלד, ווייל דאס גייט אלעס אריין אינעם איסור פון ממצוא חפציך, א מענטש טאר נישט זיך עוסק זיין אין זיינע חפצים שבת אדער יום טוב, על כל פנים זאגט רבה בר רב חנן, טאמער רבה וואלט דאס געהערט וואלט ער קיינמאל נישט געזאגט זיין דין אז גיין שטילערהייט הייסט נישט קיין הכנה, פארוואס? ווייל דא זעט מען אז אפילו מען גייט שטילערהייט טאר מען אויך נישט, א מענטש טאר נישט שטילערהייט גיין צו זיין פעלד זען וואס עס פעלט דארט אויס, א מענטש טאר נישט שטילערהייט גיין צום אריינגאנג פון שטאט ווארטן אויף מוצאי שבת, זעט מען עס איז נישט דא קיין חילוק שטילערהייט אדער רעדנדיגערהייט, און במילא זאגט רבה בר רב חנן אז רבה האט זעכער נישט געקענט די ברייתא, און פאר דעם האט ער געזאגט ס'איז דא א חילוק שטילערהייט און רעדנדיגערהייט, אבער אליבא דאמת זאגט רבה בר רב חנן נישט דא קיין שום חילוק, און במילא לאמיר דא אויספירן ווייל באלד וועט עס צוריק קומען, האלט רבה בר רב חנן אז ס'איז נישט דא קיין איסור הכנה, ס'טייטש פארוואס האט רבה געזאגט אז ס'רעדט זיך אז ער איז שטיל? ווייל מ'האט געפרעגט א קשיא אויף רבה אז מ'זעהט אז רב יהודה זאגט אז מ'מעג מאכן אן עירוב דעם צווייטן טאג אפילו ווען מ'איז קונה שביתה מיט די פלייש אן קיין עסן מ'גייט אליין אהין איז אויב אזוי זעהט מען אז ס'איז הכנה אויף דעם האט רבה געענטפערט ניין אז ער טוט עס שטילערהייט יעצט זאגט רבה בר רב חנן ער האט עס נישט געטוהן שטילערהייט ווייל שטילערהייט און רעדנדיגהייט איז ביידע די זעלבע און ממילא קומט אויס לויט רבה בר רב חנן איז נישט דא קיין פראבלעם דאס הייסט נישט קיין הכנה ווען איינער גייט קונה שביתה זיין ערגעץ מה שאין כן רבה רבה קריגט זיך רבה האלט אז ס'הייסט יא הכנה ווען מ'רעדט נאר ווען מ'איז שטיל הייסט נישט קיין הכנה און במילא הכנה איז א פראבלעם אבער שטילערהייט הייסט נישט קיין הכנה זאגט אונז די גמרא ולא היא ס'נישט אזוי שמיע ליה ולא הדר ביה רבה האט גוט געקענט די ברייתא פון דעסוועגן האט ער נישט צוריקגעצויגן פארוואס? ווייל ער האט געהאלטן ס'איז דא א חילוק. התם, מוכחא מילתא, דארט, א מענטש גייט צום אריינגאנג פון שטאט זעהט יעדער איינער וואס ער וויל טוהן, א מענטש גייט צו זיין פעלד זעהט יעדער איינער וואס זיין כוונה איז, אבער הכא דא, ווען א מענטש גייט ארויס אינדרויסן פון שטאט צו מאכן אן עירוב שטילערהייט, לאו מוכחא מילתא היא, איז נישט מוכח אז ער גייט דא מאכן אן עירוב, פארדעם הייסט נישט קיין הכנה, ווייל א מענטש וואס זעהט ער גייט ארויס פון שטאט קען ער זאגן אי צורבא מרבנן הוא שמעתא משכתיה, טאמער איז א תלמיד חכם וועלן מענטשן זאגן ער איז געגאנגען, ער טראכט אין לערנען, ער האט ארויסשפאצירט, ואי עם הארץ הוא אמרינן חמרא אירכס ליה טאמער ס'איז אן עם הארץ וועלן מענטשן זאגן ער זוכט זיין חמור, על כל פנים, זאגט רבה איז דא א גרויסע חילוק, און אוודאי טאר מען נישט זיין א מכין וואס טייטש מאכן עירוב תחומין לויט רבה הייסט מכין מיום טוב לשבת, און פאר דעם טאר מען עס נישט טון רעדעדיגערהייט נאר שטילערהייט. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט די מימרא וואס מען האט יעצט געזען פון רב יהודה, זאגט די גמרא גופא אמר רב יהודה, עירב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני, דאס מען האט פריערט געזען, אז טאמער ער איז געגאנגען קונה שביתה זיין אליין, איז די צווייטע טאג דארף ער אויך גיין אליין, עירב בפת ביום ראשון, מערב בפת ביום שני, עירב בפת בראשון, טאמער מען האט געמאכט אן עירוב מיט א ברויט די ערשטן טאג, איז מערב ברגליו בשני, די צווייטע טאג מוז ער נישט ניצן די ברויט ער קען אליין אהין גיין, אבער טאמער עירב ברגליו בראשון, אין מערב בפת בשני, טאמער ער האט מערב געווען אליין די ערשטע טאג, קען ער נישט יעצט גיין נעמען א ברויט די צווייטע טאג, פארוואס שאין מערבין בתחילה בפת? וואס טייטש מען טאר נישט מאכן אן עירוב די צווייטן טאג, מיט ברויט, אויב מען האט נישט געמאכט די ערשטע טאג, פארוואס? ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, דאס איז זיכער הכנה, ווייל די איינציגסטע סיבה וואס מען זאגט נארמאל ס'איז נישט דא קיין הכנה, איז ווייל היות וואס דער ברויט איז שוין סייווי געווען צוגעגרייט פון פאר יום טוב און פון פאר שבת, קונה שביתה זיין דאס הייסט נישט קיין הכנה ווייל דער קנין שביתה געשענט שבת אליין, אבער גיין דא צוגרייטן א ברויט דעם צווייטן טאג טאמער דו האסט נישט געטון די ערשטע טאג, דאס טאר מען נישט, זאגט די גמרא, עירב בפת ביום ראשון מערב בפת ביום שני, אמר שמואל שמואל לייגט דא צו צו די מימרא פון רב יהודה, אז פארשטייט זיך באותה פת. ס'רעדט זיך ווייטער, ס'מוז זיין די זעלבע ברויט, ווייל טאמער ס'נישט די זעלבע ברויט, און דו נוצט א צווייטע ברויט, איז ווייטער הכנה, אלס גייט אלס צוגעגרייט א נייע ברויט, די ברויט איז נישט געווען צוגעגרייט פון פאר שבת, פון פאר יום טוב, און ממילא טאר מען נישט. זאגט די גמרא אמר רב אשי, זאגט רב אשי, דייקא נמי מתניתין, מען קען אויך א ראיה ברענגען פון אונזער משנה דקתני ווייל אין די משנה שטייט, כיצד הוא עושה, וויאזוי טוט מען, מוליכו בראשון ומחשיך עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשיך עליו ואוכלו ובא לו, אז מען דארף נעמען די ברויט, בלייבן דארט שלאפן, צוריק אהיים נעמען, און נאר נאכדעם צוריק ברענגען דעם זעלבן ברויט מאכן עירוב, זעט מען מען רעדט אלס פון דעם זעלבן ברויט. זאגט יעצט די גמרא, ורבנן, די חכמים, און רש"י איז מסביר ווער איז די רבנן, די רבנן דאס איז די רבה בר רב חנן וואס מען האט יעצט געזען, וואס רבה בר רב חנן האלט אז ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון הכנה ווען מען גרייט צו א ברויט שבת אדער יום טוב דאס הייסט נישט מכין, פארוואס? ווייל מען זעט דאך רבה בר רב חנן האט געהאלטן אז ס'איז נישט דא קיין חילוק צווישן רעדן און שווייגן, אלעס איז די זעלבע, און ממילא דארף מען פארשטיין וויאזוי קען א מענטש גיין צו א פלאץ קונה שביתה זיין מיט זיין גוף, דאס איז דאך א געהעריגע הכנה, און דא איז נישטא קיין צווייטן תירוץ, טאמער זאגסטו א תירוץ אז ער איז שטיל, דעמאלטס איז א גוטע תירוץ, אבער טאמער שטיל איז אויך די הכנה, איז דאך מוכח פון דעם אז הכנה איז נישט קיין פראבלעם, און די זעלבע זאך, דאס וואס מען האט פריערט געזען אז אביי האט א קשיא געפרעגט אויף רבה, אז ביי אונזער משנה זעט מען דאך אז מען קען נוצן די עירוב פונעם ערשטן טאג אויפן צווייטן טאג, און סהייסט נישט קיין הכנה, יעצט למעשה האט רבה פארענטפערט אז פארשטייט זיך סהייסט נישט קיין הכנה ווייל תחילת יום קונה, אבער אביי האט נישט אזוי געלערנט, איז במילא זעהן מיר אז סיי אביי און סיי רבה בר רב חנין האלטן אז דאס איז נישט קיין הכנה, אויב אזוי טאמער מאכן אן עירוב פונעם ערשטן טאג אויפן צווייטן טאג הייסט נישט קיין הכנה, דארף מען פארשטיין די משנה, פארוואס זאגט די משנה אז מען דארף צוריק אהיים טראגן די ברויט און נוצן די זעלבע ברויט דעם צווייטן טאג, פארוואס, מען קען דאך נעמען א נייע ברויט דעם צווייטן טאג, זאגט די גמרא ניין, דילמא התם עצה טובה קא משמע לן, קען טאקע זיין די משנה געבט זיך א קלוגע גוטע עצה, ווילסט דיך שפארן ברויט נוץ איבער די זעלבע ברויט, אבער אוודאי מוז מען נישט נוצן די זעלבע ברויט די צווייטע טאג, און במילא קענען זיי ווייטער האלטן אז דאס הייסט נישט קיין הכנה, צוגרייטן אן עירוב פון דעם ערשטן טאג אויפן צווייטן טאג הייסט אינגאנצן נישט קיין הכנה.